אקעי האלאו, א גוטן ערב שבת, ס'איז פרשת דברים, שבת חזון, און די וואך הייבט מען אן צו חזר'ן די תורה, אזוי הייסט ספר דברים הייסט משנה תורה, משנה תורה טייטש איבער, צווייטע תורה, איבער געזאגט די תורה, אדער אויף ענגליש דוטעראנאמי מיינט אויך די זעלבע זאך. און פלעין מען הייבט אן צו חזר'ן ווען א מענטש חזר'ט עפעס. ס'איז דא פארשידענע סיבות, ס'איז דא פארשידענע וועגן, ס'איז דא פארשידענע פוינטס פארוואס פארוואס מ'זאל חזר'ן די תורה. א מענטש געווענליך חזרה מ'זאגט מ'זאל חזר'ן איז געווענליך זאגט מען מ'דארף חזר'ן אז נישט פארגעסן, מ'דארף געדענקען. ברוך השם יא ס'ארבעט.

ס'איז דא אזא מין זאך מען מאכט אזא דזשענעראל ריהערסעל, מען מאכט מען חזר'ט איבער, און די פוינט פון איבערחזר'ן איז נישט אזוי שטארק צו געדענקען וואס מען האט פארגעסן, ס'איז נישט אז מען האט פארגעסן נאר מער אז מען דארף טרענסלעיטן זאכן פון שפת הלימוד פון מען האט פארשטאנען די זאך וויאזוי צו טון וואס מען וואס די איידיע איז און וויאזוי ס'ארבעט אבער מען דארף עס אויספירן למעשה, למשל איינער לערנט הלכות שבת, קומט שבת דארף מען אים זאגן, אקעי יעצט גיי מיר צינדן לעכט און גיי גיין אין שול, דאס איז מער אינסטראקשענס. יעצט אויב מ'וויל לאמיר אין אונזער חזרה, חזרת התורה, משנה תורה, די דזשענעראל ריהערסעל פון די תורה, דארף מען אביסל פארשטיין קלאר וואס וויאזוי ס'איז וועלכע סארט זיכרון, וועלכע סארט חזרה, וועלכע סארט חזרה ס'רעדט זיך וועגן, ווייל ס'איז זיכער נישט א סימפל חזרה פון

נאר ס'איז דא א דבר שנתחדש בו, ס'הייסט ס'איז געווארן קלארער, ס'איז געווארן בעסער, מ'האט עס איבערגעזאגט, מ'האט עס איבערגעטראכט, מ'האט עס איבערגעזאגט, מ'האט עס איבערגעלערנט, משה רבינו אליינס האט עס איבערגעלערנט, און האט אליינס פארשטאנען בעסער, אדער די אידן האבן אליינס פארשטאנען בעסער, פארשטאנען אביסל בעסער וואס מ'האט געזאגט, און עס האט זיך געטוישט אפשר זאכן, דאס איז א דזשענעראל כלל אויך אין חזרה, אויב געווענטליך רוב חזרות, די גוטע חזרות פון יעדע ענין, פון יעדע לימוד איז נישט. נישט איבערצוזאגן די לשון וואס איז געווען פריער, אויב מ'זאגט די לשון פון פריער העלפט אביסל פאר די צווייטע חלקים פון חזרה אפשר, אבער פאר די עיקר חלק פון חזרה אז מ'זאל ענדערש האבן א בעסערע קליטה אין די זאך איז אסאך בעסער ווען מ'זאגט עס איבער אין א נייע שפראך, מ'זאגט עס איבער ווען איך לערן א שטיקל עפעס א שטיקל תורה און איך קען איבערזאגן יעדע ווארט איז איין סארט חזרה, אבער אויב איך קען עס איבערזאגן אין א אנדערע שפראך אין נאך א ווארט איז אסאך א בעסערע חזרה, און דאס איז לכאורה די טייטש. הואיל משה באר את התורה אזוי זאגט רש"י בשבעים לשון, ווייל ער האט מבאר געווען די תורה, עס שטייט נישט ער האט גע'חזר'ט די תורה, ער האט מבאר געווען, וויאזוי איז עס מבאר? ער זאגט מען קען זאגן די זעלבע זאך אין א אנדערע שפראך, יעדע שפראך, מוז נישט מיינען נאר א שפראך, עס קען מיינען א אנדערע ענין, א גאנצע אנדערע ווארלדוויו, א גאנץ אנדערע, ווען איך זאג א זאך, לערן עס אויף, זאג עס אין דיין שפראך, ווען איך זאג א מענטש, יעצט, מ'האט געזאגט א שיינע תורה, יעצט זאג עס.

דאס איז די ערשטע זאך, און יעצט די דריטע זאך איז אויך דאס מ'קען מער מרחיב זיין אין משנה תורה איז די ענין פון למעשה, עס הייסט א גאנצע אין לכאורה על כל פנים אין במדבר סיני האבן זיי געלערנט די תורה אזוי ווי ס'איז בעולם העיון, אין עולם המחשבה, מ'האט קלאר פארשטאנען די גאנצע תורה, יעצט גייט מען זיך אריין אין ארץ ישראל וואס דארט גייט מען מקיים זיין. רוב תורה למעשה האט מען אויסגעשטעלט די תורה אויף הוראות למעשה, און ס'איז נישט נאר, אזוי ווי כ'האב געזאגט, נישט נאר צו געדענקען, נאר אסאך זאכן טוישן זיך אמת'דיג, אסאך פארשידענע זא, אפשר, אפשר אמאל לערנט א מענטש לערנט כ'ווייס הלכות סוכה, ווען ער קומט צו בויען די סוכה, ס'קומט שוין א נייע הלכה, ס'קומט שוין נייע וועגן, יעצט דארף מען נאך פאוקוסן אויף אנדערע זאכן, ס'געשעט אנדערע זאכן ווען מען זאגט למעשה, דאס איז א, ברענגען לידי מעשה איז נאך א וועג פון משנה תורה, ס'איז נאך א זאך פון חזרה. דאס איז דער פשט, איך וויל אביסל אביסל מער טיפער דאס זאגן, מער מדויק זאגן, וואס וואס איז די זאך וואס האט טאקע געמאכט די אלע די אלע מעלות, די אלע מעלות פון משנה פון חזרה, און די זאך איז וואס חזל רופן משנה תורה משה מפי עצמו אמרו, און עס איז דא פארשידענע מחלוקת'ן אדער שמועסן וואס וואס די טייטש פון דעם מפי עצמו, וואס האט זיך געווען לכאורה אלעס מפי אויך פון נבואה פון די אייבערשטער, וויאזוי וויאזוי לערנט מען דאס. און די די ערשטע פשט, איך מיין די פשוט'סטע פשט, און וואס איז זיכער אמת, די די זאך וואס איז די עצם פון גוף הדבר, איז אז די משנה תורה איז געשריבען געווארען אין א אנדערע וואויס, ס'הייסט די גאנצע תורה איז געשריבען אבזשעקטיוו כאילו די רמבן רעדט ווי די שנון אבער עס איז א פאקט, וידבר ה' אל משה לאמר די אייבערשטער כאילו א דריטע מענטש שטייט פון דרויסען און ער פארציילט ס'איז געווען משה און די אייבערשטער האט געזאגט פאר אים און ס'איז געגאנגען אזוי און זיי האבן געטוהן אזוי און געזינדיגט און געטוהן מצוות און עבירות און אלע מיני זאכען. משנה תורה איז א טאטעלי דיפרענט דיפרענט וואויס א טאטעלי דיפרענט נארעיטער ס'דא א נארעיטער אין משנה תורה דער נארעיטער איז משה רבנו ס'דא א הקדמה אלה הדברים אשר דיבר משה דאס איז אזויווי א כותרת דאס האט די עורך כאילו געשריבן און נאכדעם איז דא משה רבנו הדברים אשר דיבר משה און ער הייבט אן השם אלוקינו און ער רעדט אלעמאל בגוף ראשון אין זיין אייגענע וואויס אין זיין אייגענע משה רבנו זאגט וויאזוי ער האט געפילט וואס ער האט געטון איך בין געקומען איך בין געגאנגען עטץ האטס מיך געזאגט דער אייבערשטער האט מיך געזאגט וכו' וכו' און די משה מפי עצמו אמרו איז עס איז נישט נאר א ווען ווען מען זאגט א מעשה פון די פון א נערעיטער פון א געוויסע אנדערע מענטש וואס רעדט אן אנדערע קערעקטער וואס רעדט מען פארציילט די מעשה איז עס נישט נאר מען קען זאגן די זעלבע מעשה יעדע צוויי מענטשן קוקן אויף א שאנק און איינער זאגט איך האב געזען די שאנק און איינער זאגט ס'איז דא א שאנק דעטס נאט די פוינט ווען איך זאג איך האב געזען א שאנק פארצייל איך א אנדערע זאך.

און משה רבינו, און דאס איז אלע האבן ליב צו פרעגן, מען פלעגט מאכן א ליסט פון אלע שינויים וואס איז געווען פון די אנדערע פיר ספרים ביז משנה תורה, די עיקר זאך, די עיקר איין חילוק וואס איך אפשר קען מען עס נוצן צו מסביר זיין פארשידענע פרטים, אבער די גרעסטע חילוק, די גרעסטע זאך וואס מאכט א חילוק פון די סטארי, די האול סטארי, פארגעס פון א פרט אז דא שטייט אז די מרגלים האבן געקומען פאר דעם און דארט שטייט זיי זענען געקומען נאכדעם, אקעי. אבער די גאנצע מעשה איז א אנדערע מעשה, ווייל יענע מעשה איז אבדזשעקט, ס'איז געווען, ס'איז געווען אידן, ס'איז געווען משה, ס'איז געווען מצרים, ס'איז געווען דאס, ס'איז געווען יענץ, און דא איז א גאנץ אנדערע מעשה, דא איז א מענטש הייסט משה, און ער פארציילט, איך בין געקומען, איך בין געגאנגען, איך בין געווען, איך בין געטון, אין מיך האט מען גערעדט. און איף יו האוו טו דזשאסט אימעדזשין איט, אז מ'האט געלערנט א גאנצע צייט די מעשות פון די אידן אין די מדבר, און זיי דרייען זיך און זיי לערנען תורה, און זיי זינדיגן און זיי שלאגן זיך מיט די אייבערשטן, די אייבערשטער שלאגט זיך מיט זיי, און די אייבערשטער העלפט זיי, און זיי העלפן די אייבערשטער, און סאדענלי,

אין זיין מיינד אין זיין און פון זיין פוינט אוו וויו, נישט אפילו וויכטיג צו יתרו איז געקומען זאגן, ער האט געפילט, אפשר יתרו האט אים אויך געגעבן די פילינג, אבער ער האט געפילט איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם, וויאזוי קען איך, הי פעלט אווערוועלמד, און אפשר יתרו האט באמערקט די אווערוועלמד און וועגן דעם איז ער געקומען זיין עצה, אדער וויאזוי מען קען זאגן וועלכע וועג מען וויל, אבער דיס איז טעללינג יו א האול דיפרענט סטארי, א האול דיפרענט טינג דען איט סעד ביפאר, ס'איז נישט נאר א חזרה, די חזרה איז געברענגט די גאנצע תורה צו משה מפי עצמו. און דאס איז דאס איז א וועג וויאזוי אונז דארפן לערנען אונז קענען לערנען און און די פרשה פון דברים איז א האול דיפרענט וועי אוו לערנינג תורה אין חבד רופט מען דאס לערנען אדעתא דנפשיה איז געבויט אויף א לשון פון א גמרא מעיקרא קא עביד איניש לימוד אדעתא דנפשיה עס מיינט נישט אין די גמרא אבער זיי ניצן עס אזוי דאס הייסט אז מען לערנט א מאמר לערנט א דבר תורה לערנט עפעס א ענין איז קען איך דיך מסביר זיין זייער גוט דאס איז די ענין פון סובב כל עלמין דאס איז די ענין פון ממלא כל עלמין וואס שטימט אלעס זייער גוט יעצט יעצט זאג דו מיך עס צוריק זאג מיך זאג עס זאג עס מפי עצמך זאג מיך נישט ס'שטייט אין חסידישע ספרים זאג מיך ווי אזוי דו זאגסט עס זאג מיך השם אלקינו דיבר אלקינו דיבר אלינו ווען איינער יעדער איינער מאל ווען ער זאגט שמע ישראל השם אלקינו אלע ווערטער וואס ער זאגט השם גאט אלקינו גאט ער זאגט די זעלבע זאך צוויי מאל אבער די אלקינו מאכט א ריזיגע דיפרענס און אלקינו אדער אלקיכם איז א נוסח וואס משה רבנו האט כמעט אינווענטעד אין משנה תורה

און די מהלך וואס משה רבינו בעט פון די אידן זאלן הערן מיט די די מעשה, הערט שמע ישראל, דאס איז א לשון פון משנה תורה, הער דו, וויאזוי זאלסטו הערן, נישט זאלסט מיך נאכזאגן וואס שטייט יא השם אלקינו השם אחד, ס'שטימט, אזוי ס'איז אזוי, האו דו יו סי איט, האו דו יו סעי איט פראם יור אוין וואויס, האו דו יו סעי איט פראם משה, האו דו יו הער איט פראם משה רבינו'ס וואויס, און האו דו יו סעי איט. אין יור אוין ווארדס, דאס הייסט משה מפי עצמו, און דאס איז די עיקר, די עיקר תועלת פון חזרה, די עיקר אמת'דיגע וועג פון חזרה, דאס הייסט זכרון, וואס הייסט אז א מענטש געדענקט? זאכן וואס דער מענטש זאגט וואס איז געשען צו זיך אליינס, זאכן וואס זענען פארט פון א מענטש אליינס, דאס דאס פארגעסט ער, דאס איז דאך מיך, איך פארגעס נישט מיין נאמען, איך פארגעס נישט אז איך האב א גוף, איך פארגעס נישט זאכן וואס זענען מיך, זאכן וואס איך לערן, דאס איז דאך שייך צו פארגעסן, אויב, און די אמת'דיגע וועג פון לערנען, פון חזרה, פון משנה תורה אויף צו געדענקן. נישט נאך און אויף די זעלבע זאך אזוי ווי איך זאג אויף צו מביא לידי מעשה אויף צו מאכן ריסענט אלל דיס טרי טינגס דעי קען אלל בי סאמד אפ אין סעיאינג מפי עצמך הער אויף צו זאגן נאך זאג נישט נאך דער רבי זכותו יגן עלינו האט געזאגט זאג איך זאג משה דער השם די די אייבערשטער האט מיך געזאגט איך האב געגאנגען איך בין געקומען דעמאלטס דעמאלטס ווערט א משנה תורה דעמאלטס ווערט א תורה וואס מ'קען מקיים זיין די מעשה ביקוז איטס האו איט גאט איט גאט דיידזשעסטעד, איט גאט העפענד טו יו, און ס'ווערט א זאך וואס איז ריסענט וואס איז דיך, ס'איז יעצט, און ס'ווערט א זאך וואס מען פארגעסט נישט, ווייל א פארגעסן פארגעסט נישט א מענטש וואס איז אים, פארגעסן פארגעסט מען חיצוניות'דיגע ספרים, בוקס, לייברעריס קען בי פארגאטן, פיפל דאנט געט פארגאטן, און עס איז אויך אזוי אין דזשענעראל, ווען ווען ווען איך זאג דיך א מעשה, כ'וועל דיך זאגן א דרשה, אזוי ס'איז דא א טיש, וועסטו נישט הערן, איך זאג איך בין געזעצן ביי א טיש, דעטס א סטארי דעט מעיקס מאטש מאר סענס טו פיפל, און איטס סאמטינג דעט פיפל קוד העיר און אנדערסטענד און יוז. סאו דאס איז די די ערשטע די עיקר וועג פון משנה תורה וואס און על פי קבלה הייסט עס אז משנה תורה איז די שכינה די מלכות הייסט אלע פיר ספרים האבן צוטוהן מיט די זכר כאילו די תפארת און משנה תורה רופט זיך די מלכות אזוי ווי משנה למלך אזא סארט זאך שטייט אין ספרי קבלה און די מלכות איז די אני די מלכות איז די איז די אני די מלכות איז טייטש די איך די די וואויס די מיך וואס ער רעדט הייסט ווי לאנג מען לערנט די תורה דאס איז די אמתדיגע פשט פון קבלת עול מלכות שמים. נישט נישט נאר פון בחוץ, פון בחוץ דאס איז דאס איז אבדזשעקטיוו, דאס איז אזוי ווי אמת, תפארת, אבער אמונה וואס מען רופט אמונה אדער וואס מען רופט קבלת עול מלכות שמים, איז טייטש אז עס דארף געשען צו מיך, עס דארף זיין שמע ישראל הער דו איד, ה' אלוקינו ה' אחד, נישט א גאט, עי גאד איז עי גאד איז זייער גוט, איך ווייס נישט נישט אינטערעסאנט, באט מיי גאד דעטס א האול דיפרענט סטארי, ענד ווען די סעקאנד יו סעי די תורה לייק דיס יו וויל פיינד אוט דער איז טאוזענדס אוו דיפרענסעס.

און די מעשה'ס וואס האבן צו טוהן מיט די מחשבה פון די תורה, וואס האט צו טוהן מיט די חלק וואס מען דארף נאר פארשטיין, ווען דו פארציילסט עס פאר זיך אליינס, איז א אנדערע מעשה, די אנדערע מעשה איז די אנדערע הלכות, אלעס איז אנדערש, באט די שינוי, די עיקר שינוי איז נאר געשעהן ביי די משה מפי עצמו, דאס איז די איינציגסטע זאך וואס די שליסל וואס האט געמאכט די אלע שינויים, וואס האט געמאכט די אלע זאכן, און צו פאוקעסן אויף די חילוקים. פארשידענע חילוקים וואס מ'קען זאגן, דא שטייט די מרגלים געשיקט, דא שטייט איך האב געשיקט די מרגלים, דארט שטייט אין פרשת דברים שטייט ענק האבן געשיקט די מרגלים, דעט וואז משה רבינו'ס פילינג, קען זיין למעשה האט ער עס געטוהן, אוו קאורס, ער איז געווען די רבי, ער האט עס געמוזט טוהן, אבער אין זיין אין זיין קאפ ווען מ'האט אים געפרעגט, ווייסט מ'קומען אזוי ווי ס'איז דא אמאל א פאליטיק, צען יאר פירט א פרעזידענט א מלחמה ערגעץ, נאכדעם איז דא איינער זיין גבאי אדער זיין סעקרעטערי איך ווייס שרייבט א א מעמואר און ער פארציילט האסט געהערט די אלע מעשות וואס וואס מען האט געזאגט און וואס פארוואס און ווער איז געווען ברוגז אויף וועמען און ווי ס'איז געגאנגען אקעי איך וועל דיך פארציילן וואס די וואס די רבי האט אמת'דיג געטראכט וואס האט ער אמת'דיג געפילט פארוואס וואס האט ער געזאגט און דאס איז משה רבינו מפי עצמו אמר דא זאגט ער דיך וואס וואס האט ער געפילט וויאזוי האט ער עס געזעהן אים האט עס אויסגעזעהן אז די אידן בעטן די מרגלים, וואז פעקטשעלי לייק דעט, און פליז ארגי וויט די פעקטס, מען קען פארשידענע מהלכים זאגן וויאזוי צו פארענטפערן וואס כאילו איז געשען, אבער וואס איך וויל פאוקעסן איז די משה מפי עצמו וויאזוי ס'ווערט פון זיין וואויס, און דאס איז די עיקר די עיקר זאך פון משנה תורה, און משנה תורה ליינען אונז אלעמאל. הייבט אן אלעמאל פאר תשעה באב און ס'פארט אונז אריין ביז ראש השנה, סאו איט מאסט טו העוו סאם קאנעקשאן וויט די נושא פון די צייט און מ'מוז רעדן וועגן דעם אביסל פון תשעה באב און פון די צער פון תשעה באב, וואס איך וועל זאגן, ס'איז נישט, ס'איז אביסל א טשיט וואס איך טו, אבער איך וועל זאגן. וויאזוי מען קען עס זאגן מפי עצמך או אביסל די ענין פון תשעה באב און וויאזוי דאס וויאזוי דאס ארבעט דא. איז דא אסאך מענטשן ווייסן צו זאגן פון חסידישע ספרים אז אז חסידישע ספרים האבן אזא וועג פון זיין זייער פאזיטיוו ס'הייסט ס'דא א שרעקליכע זמן מועד קרא עלי מועד לשבור בחורי ס'דא א מועד וואס אין תשעה באב וואס איז לכאורה ס'איז מדי צער עס איז צייט, עס איז הסתרה, עס איז א שווער שלעכטע זמן, איך טוה נישט מ'האט ליב צו טרעפן אין דעם גוטס, אז ניין, נישט מיין אז עס איז א שלעכטע זמן, עס איז דא גוטע זאכן אין דעם, עס איז גוט. אסאך מענטשן מיינען אז דאס מיינט אז אקעי סאו, קום, מיר זענען נישט העפי מיט תשעה באב, מיר זענען נישט העפי מיט די מועד, מיט די יום טוב פון תשעה באב, זענען מיר נישט העפי מיט דאס, סאו לאמיר מיר צו ממעט זיין אביסל, און סתם פרובירן ווי מער צו יא זיין בשמחה, ווי מער מ'טרעפט עפעס א עקסקיוז, עפעס א, מאכן א סיום, זיך אן עצה געבן מיט די הלכה, זיך אן עצה געבן מיט די ענין וואס עס שטייט, מיר טרעפן עפעס א וועג. און זיי כאילו פארשטייען אז דאס איז דער דאס וואס די פאזיטיוויזם דאס וואס די פאזיטיוויטי איים סארי וואס די חסידישע ספרים טוען דאס איז זיי טרעפ האבן ליב צו טרעפן אלעמאל עס איז עם כל זה משם משם יקבצך השם אלקיך מקען טרעפן די אייבערשטע אזוי אויך דער וועג ווי מ'טרעפט די אייבערשטע תשעה באב מען מאכט אויס תשעה באב מען מאכט אביסל תשעה באב אין צו פורים אזוי ווי איינער האט געזאגט מי מי שלא ראה שמחת מי שלא ראה תשעה באב בטאלנא לא ראה שמחה מימיו, לאמיר אינסטעד פון מאכן ניין טעג, מאכן שמחת בית השואבה, און מאכן א סיום, מ'האט אן עקסיוז, און דאס איז די טייטש אז מ'גייט טרעפן די אייבערשטע אויך אין דאס. איך מיין אז דאס איז א פאלשע פשט, און עס איז נישט נאר א פאלשע פשט אין וואס די חסידישע ספרים ווילן אויפטוהן, עס איז אויך א פאלשע פשט אין בנפש, ס'קומט פון א גרויסע מיסטעיק, א גרויסע פראבלעם, א גרויסע פראבלעמעטיק וועג פון קוקן אויף זאכן. ווייל ווען ווען מיר זאגן דיך אז אז מ'קען טרעפן גאט אויכעט אין תשעה באב אויכעט ביי די חורבן בית מקדש איז געווען כרובים מעורים זה בזה, זאג איך דיך נישט אז ס'נישט געווען קיין חורבן, איך בין נישט בלינד, מ'דארף זיך נישט זיין דעלוזשענעל, ס'נישט קיין גרויסע חכמה צו זיין דעלוזשענעל, מ'דארף וואס ס'איז אמת אז ס'איז געווען א חורבן, ס'איז אמת אז חורבן איז די גרעסטע הסתרה וואס נאר דא, ס'נישט נישטא אזא זאך, ס'נישט קיין וועג, דאס מ'מאכט נישט חורבן חורבת בית המקדש, אבער וואס איך וואס איך פירט אן די זאך די די מאטיוו דעט דרייווס און מיר זאגן עס פון אסאך מיני וועגן און אסאך מיני ביטויים און אסאך מיני ווערטלעך. דרושים און ענינים, איז אז אויב ס'איז דא אזא מין זאך פון זיין דעפרעסט, אויב ס'איז דא אזא מין זאך פון הסתרה, אויב ס'איז דא אזא מין זאך פון צמצום כפשוטו, אויב ס'איז דא אזא מין זאך וואס הייסט אבילות, איז דאס א וועג פון אנקומען צו עפעס, איז דאס א וועג פון אלוקות, נישט זיי נישט סעד תשעה באב די חסידישע ספרים האבן געזאגט אז ס'איז א גוטע זאך, ניין, זיי יא סעד און דאס האבן די חסידישע ספרים געזאגט אז ס'איז א גוטע זאך.

איז א זאך, ס'איז דא אזא מין וועג, ס'דא אזא מין מהלך צו מקונן זיין, ס'איז דא, ס'איז א חלק פון עבודת השם, ס'איז א חלק פון א מענטש'ס לעבן, פיפל'ס לייווס העוו סעדנעס, פיפל'ס לייווס העוו פראבלעמס, לייף איז נאט עמעיזינג, סאמטיימס איט איז, באט דער איז פראבלעמס, דער איז, דער איז חרבנות, דער איז, ס'איז דא פעמין, ס'איז דא מלחמות, און ס'איז דא אלע מיני פראבלעמס, ס'איז דא חורבן בית מקדש, ס'איז דא גלות. און צו זיין צעבראכן וועגן דעם איז א וועג צו אנקומען צו די אייבערשטער. רבי פנחס קאריצער זאגט ווען א מענטש זיצט אויף די ערד תשעה באב איז די אייבערשטער נאנט צו אים, און ווען א מענטש זיצט אויף די ערד א גאנץ יאר איז אויך די אייבערשטער נאנט צו אים. זיצן אויף די ערד, פונקט אזוי ווי זיך שטיין יום כיפור ביי נעילה און זיך דווייקעסן איז א וועג צו זיין נאנט מיט די אייבערשטער, איז צו וויינען אויף די ערד איז א וועג צו זיין נאנט מיט די אייבערשטער. ס'איז א וועג.

זיי צובראכן, זיי אינגאנצן צעשאסן, זיץ אויף די ערד און דאס איז לטובה! דאס איז לטובה פארוואס? דאס איז א חלק פון לייף, א חלק פון די אייבערשטער האט איינס פון די וועגן וויאזוי זיי פארשטייען די וועלט, איינס פון די וועגן וויאזוי מענטשן מאכן סענס אוו די ווארלד איז ביי קרייאינג, איז ביי דזשאסט קרייאינג, און איך וועל מפרט זיין אביסל מער וואס מיינט וואס איך מיין ביי קרייאינג ווייל אונז האבן זענען צוגעוואוינט אפילו אין רוחניות אונז האבן א זייער תכלית'דיגע וועג, כ'האב דאס געשריבן שוין אבער מ'דארף עס איבערזאגן.

ס'איז דא גלות ס'איז שרעקליך, איינער האט גענומען א ספר און ער האט אראפגעשריבן א גאנצע פאום, איכה ישבה בדד, און ווי געשטייט אין די פסוק אין דברי הימים ויקונן ירמיהו על יאשיהו ווען יאשיהו המלך איז געשטארבן האט ער נישט געזאגט אה רבותי מ'דארף תשובה טוהן, אפשר האט ער געזאגט דאס שפעטער אדער פריער ס'שטייט אויכעט אזעלכע פסוקים, אבער ער האט געזאגט ער האט געמאכט א קינה, און דא שטייט וישימם לחוק ער האט געמאכט א חוק, נישט נאר געמאכט א קינה ער האט געמאכט א חק, אזוי ווי א מנהג, א סדר קבוע, אז יעדע יאר, אזוי לערנט רשי דארט, יעדע יאר תשעה באב, אדער ווען ס'איז געווען זייער זמן פון מקונן זיין, האט מען מקונן געווען, דאס איז נאך, בית המקדש איז נאך געשטאנען, יאשיהו המלך, מ'האט געשריבן, לויט חזל, איכה, וועלכע די פערדע פרק פון איכה, כ'דענק נישט ווי ס'הייסט וכו', אויף אויף יאשיהו המלך, רוח אפינו משיח ה' נלכד בשחיתותם, מ'האט געמאכט, מ'האט געוויינט, וואס טייטש מ'וויינט? מ'שרייט! אוי וויי, וויאזוי קען זיין, וואס טוט זיך דא, איכה, וויאזוי קען זיין אזא זאך, און ס'שטייט נישט מ'טוט תשובה, ס'שטייט נישט אז מ'איז מחזק, ס'שטייט נישט אז מ'נעמט פילס פאר דיפרעשן, מ'טוט נישט קיינע פון די זאכן, מ'וויינט. און וויינען איז א וועג, יעצט אפשר אמאל איז דארף מען אויפהערן צו וויינען, ס'דא א שיעור שבעה שלושה לבכי שבעה לאבל, אבער דאס איז איינע פון די זאכן וואס א מענטש טוט, כ'דענק כ'האב אמאל געזען א ווידעא פון רבי זלמן שעכטער און ער האט גערעדט וועגן די וואל, וויאזוי האט עס געהייסן יענע פראטעסט, די ניינטי ניין פערסענט פראטעסט, וואטעווער, אקיופּיי וואל סטריט. און ער האט געזאגט מען רעדט פון א פראבלעם און עס איז דאך שרעקליך ווען די טאפ וואן פערסענט נעמט די גאנצע געלט און וואס וועט זיין די עצה וואס זאל מען טון אלץ אלץ זיי מ'זאל מען פראטעסטן אלץ זייער גוט אבער מ'דארף זיך דערמאנען צו טון איין זאך וואס די נביאים האבן געטון מקונן זיין איך האב די קענסט זאגן קודם כל איך האב נישט יעצט קיין עצה איך האלט נישט נאך נישט ביים מאכן א עצה ווייל דאס איז שרעקליך דא איז דא אזא צרה איז לאמיר שרייען איכה לאמיר שרייען איכה לאמיר שרייען וויאזוי קען זיין וויאזוי וואס טוט זיך דא וואס איז געשען וואס איז די עצה? וואס איז די תכלית? וואס מען דארף תשובה טון? וואס מען דארף מתקן זיין? דאס איז א עקסטערע זאך. אבער עס איז דא א זאך בפני עצמו וואס הייסט וויינען. און די מקובלים האבן געמאכט א סדר יעדן טאג די ערשטע זאך וואס מען טוט ווען מען שטייט אויף בחצות איז מען וויינט. ס'שטייט ויבכה על עוונות ועל חורבן בית המקדש. מען וויינט אויף די חורבן בית המקדש אויף אלע פראבלעמס. אזוי ווי וישימם לחוק, רשי זאגט אז ס'מיינט נישט נאר דעם. מ'האט געוויינט אויף. ס'איז געווען אזא מין צייט. אזוי ווי ס'איז דא צייטן אין די יאר. א מענטש דארף צייט. אזוי ווי די חינוך זאגט אז. אז די איינע פון די טעם פשוט פון ימים טובים וואס א מענטש א מענטש האט א טבע ער דארף א צייט ווען ער זאל זיין פרייליך זיך אביסל ארויספארן פון די גבול א גאנץ יאר איז עס א סדר ער גייט צום ארבעט ער קומט אהיים איינמאל אפאר מאל א יאר איז ער פרייליך און אזוי פונקט די זעלבע וועג אפאר מאל א יאר דארף ער זיין טרויעריג אדער איינמאל א יאר אדער אדער ווען ס'איז אדער ווען ס'איז דא א דין אבילות און די הלכות אבילות זענען געמאכט צו העלפן מענטשן זאגט יעצט איז אקעי יעצט זיבן טעג גיי נישט צו די ארבעט טאטע איז געשטארבן קום דארפסט נישט תשובה טון טאטע איז שוין געשטארבן אפשר

שפעטער וועט מען תשובה טון צוריק צו גיין צו די פרשה דאס איז די אה משה רבינו האט געזאגט איכה די ערשטע און די מדרש האט שוין אנגעמערקט און איך מיין אז דאס איז די פארט פון די זעלבע זאכן וואס געשמועסט יעצט משה רבינו מפי עצמו עס איז דא אסאך סברות מען דארף האבן מנהיגים מען דארף יתרו גיבט דאך א סברה נבול תבול זיי קענען נישט מען דארף מאכן א גאנצע סיסטעם זייער גוט אבער משה רבינו האט געפילט עפעס פערסאנעלי איכה אשא לבדי און דאס איז די זעלבע זאך אפשר דארף מען תשובה טון אפשר דארף מען בויען א דריטע בית המקדש אפשר דארף מען מאכן א מדינה איך ווייס נישט וואס מען דארף טון באט איכה איז טייטש, יעצט זאג איך מפי עצמי, עס איז אלץ גוט, אבער למעשה איז איך בין סעד און צובראכן, איך וויל זאגן איכה. דאס איז דאס איז געווען וואס ירמיה הנביא האט געטון ווען די בית המקדש איז חרוב געווארן. און פון די סעדנעס קומט אן אסאך אסאך גרויסע זאכן, און דאס איז די די די די מיטעלער רבי פון ליבאוויטש ברענגט פון די די מגיד האט געזאגט אז אין מוסרים רזי תורה אלא למי שלבו דואג בקרבו, אזוי איז דא אזא הלכה אדער מאמר חזל. און דער מיטעלער רבי זאגט ער האט מקבל געווען פון זיין טאטע פון די מגיד אז עס איז טייטש מרה שחורה טבעית אז מען מעג נישט באקומט נישט געוויסע סתרי תורה נאר אויב א מענטש איז אביסל דיפרעסט האט א טבע פון דיפרעשן א מענטש איז נוטה לדיפרעשן דאס איז א כלי דאס איז א געוויסע כלי ער איז מסביר באריכות וויאזוי דאס ארבעט עס איז א כלי פאר משיג זיין רזי תורה אז ממילא דאס איז די טייטש אז שבת איז רב לך שבת בעמק הבכא ס'מיינט אז די מיט די דיפרעשן פון זיין אביסל דיפרעסט ווי יעדע מיט רעכט די דיפרעשן דאס איז א כלי פאר. ספרי תורה, מען זאל האבן אביסל סתרי תורה שבת און א גאנצע וואך.